בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף כג, מ'הייבן אן דף כב עמוד ב דריי שורות פון אונטן תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שניים אומרים נתקדשה ושניים אומרים לא נתקדשה, פשט ס'איז דא דא צוויי פאר עדים, איין פאר עדים זאגן אז א פרוי האט געהאט א כשר'ע קידושין, די אנדערע צוויי זאגן אז נישט, איז זאגט די ברייתא, הרי זו לא תנשא, אז דערווייל טאר די פרוי נישט חתונה האבן, ווייל ס'איז דאך דא דא צוויי פאר עדים וואס איינער איז מכחיש די אנדערע מען ווייסט דאך נישט וועם צו גלייבן, איז דאך די פרוי א ספק אשת איש, ממילא טאר זי נישט חתונה האבן אבער ואם נישאת, טאמער זי האט יא חתונה געהאט צו א צווייטן, לא תצא, צווינגט מען איר זיך נישט צו גט'ן, וואס איז אבער טאמער זאגט די ברייתא שניים אומרים נתגרשה ושניים אומרים לא נתגרשה? צוויי עדים זאגן זי האט געקריגן א גוטע גט און די אנדערע צוויי זאגן אז נישט, איז דא איז אנדערש, דא איז הרי זו לא תנשא טאר זי נישט חתונה האבן, ואם נישאת טאמער זי האט חתונה געהאט תצא, דא דארף זי זיך יא גט'ן, און די גמרא פרעגט גראד מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא, וואס די חילוק צווישן די ערשטע פאל און די צווייטע פאל, אמר אביי, ענפערט אביי, תרגמה בעד אחד, פשט אוודאי דארף מען גורס זיין די ברייתא אנדערש, און מען דארף זאגן אז די ברייתא רעדט נישט פון צוויי עדים זאגן אזוי צוויי עדים אזוי, נאר מען רעדט דא פון א עד אחד.

תרוייהו בפנויה קמסהדי, פשט אזוי אין די רישא וואס איין עד זאגט נתקדשה און די אנדערע עד זאגט לא נתקדשה, דאס איז אבער קלאר אז ביידע זענען מודה אז ביז אהין איז זי געווען א פנויה די שאלה נאר איז צו קידושין האט תופס געווען צו נישט אבער ביז אהין איז קלאר אז זי האט געהאט א חזקת פנויה און אונז האמיר צוויי עדים אויף דעם, קומט אויס והאי דקאמר נתקדשה הוה ליה חד, ואין דבריו של אחד במקום שניים, קומט אויס אונז האמיר צוויי עדים אז די פרוי איז בחזקת פנויה און נאר איין עד זאגט אז זי איז מקודשת, איז איינס קען זיך נישט טענה'ן מיט צוויי, און דערפאר האט מען געזען אין די רישא אז אם נישאת לא תצא, ווייל ווי נישט ווי זי האט דא צוויי עדים אז זי איז א פנויה און למעשה די ראשונים שטעלן זיך אז אויב אזוי לכתחילה אויכעט, פארוואס זאל מען נישט זאגן אז לכתחילה קען די פרוי גיין חתונה האבן, איז זאגן טייל ראשונים, ווייל וואס איז די ציור דא, דא וואס פשט א ספק קידושין, ספק קידושין נארמאל מיינט, אז די מאן האט איר געווארפן קידושין, און ס'איז ספק קרוב לו וספק קרוב לה, מ'ווייסט נישט צו די קידושין איז געפאלן נאנט צו איר צו נאנט צו אים, דאס איז די ספק דא. און מילא קומט אויס בעצם אז ביידע עדים זענען מודה אז א מעשה קידושין איז דא געווען, די שאלה נאר איז צו די קידושין איז געווען נענטער דא צו נענטער דארט, איינער מאכט דא א טעות, אבער היות וואס ביידע זענען מודה אויף א אין א געוויסע זינען אז עפעס א קידושין איז דא געווען, מילא לכתחילה טאר זי נישט גיין חתונה האבן, אבער אוודאי בדיעבד לא תצא, דאס איז די רישא, ווייטער די סיפא רעדט זיך עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה, אבער דאס איז קלאר תרוייהו באשת איש קמסהדי, ביידע עדים זענען מודה אז זי איז געווען אן אשת איש, קומט אויס אונז האמיר צוויי עדים וואס זאגן די פרוי איז אן אשת איש, והאי דקאמר נתגרשה הוה ליה חד, און נאר איינער זאגט אז נתגרשה, ואין דבריו של אחד במקום שניים. און איינס קען זיך נישט טענה'ן מיט צוויי, און דערפאר האמיר טאקע געזען אין די סיפא אז אם נישאת תצא, ווייל היות אונז האמיר צוויי עדים אז זי איז אן אשת איש, אוודאי אז זי האט חתונה מיט א צווייטע מאן, דארף זי אוועקגיין פון אים. דאס אזוי האט אביי פארענטפערט די ברייתא. רב אשי אמר, רב אשי זאגט אן אנדערע תירוץ. זאגט רב אשי לעולם תרי ותרי. אוודאי די ברייתא רעדט זיך פון תרי ותרי, צוויי עדים זאגן אזוי, צוויי עדים זאגן אזוי. איי, ווי אזוי שטימט די ברייתא? וואס איז א חילוק צווישן קידושין און גירושין? זאגט רב אשי, מען דארף טאקע טוישן די גירסא אין די ברייתא, ואיפוך, מען דארף זאגן פונקט פארקערט ווי שטייט אין די ברייתא, פשט אז ביי קידושין איז תצא און ביי גירושין דארף מען זאגן לא תצא, און ווייטער ווי אזוי וועט עס שטימען, זאגט רב אשי אזוי, שניים אומרים ראינוה שנתקדשה ושניים אומרים לא ראינוה שנתקדשה, הרי זה לא תנשא ואם נישאת תצא, זאגט רב אשי די ריישא פון די ברייתא רעדט זיך ביי אזא ציור, ס'איז דא צוויי עדים וואס זאגן אונז האמיר געזעהן אז ס'איז געווען א קידושין, און ס'איז דא אנדערע צוויי עדים, נישט וואס זיי זאגן אז ס'איז נישט געווען א קידושין, ניין, די אנדערע צוויי עדים זאגן סך הכל, אונז האמיר נישט געזעהן א קידושין, און ממילא ביי אזא ציור זאגט די ברייתא אז אוודאי היות עס איז דא צוויי עדים וואס האבן קלאר געזעהן די קידושין און קיינער טענה'ט זיך נישט מיט זיי, זאגט מען די פרוי איז מקודשת, און אז זי וועט גיין חתונה האבן מיט א צווייטע איז פארשטייט זיך תצא. איי פרעגט די גמרא וואס גייט דא פאר פשיטא לא ראינוה אינה ראיה? וואס צוויי עדים קומען און זאגן אונז האמיר נישט געזעהן? שוין, קיינער האט נישט געזעהן, לאמיר זאגן ס'איז דא א מיליאן מענטשן וואס האבן נישט געזעהן, גייט מיר אן, ווי נישט ווי ס'איז דא צוויי עדים וואס האבן יא געזעהן, וואסערע ראיה דאס אז צוויי זאגן אונז האבן נישט געזעהן, איז רב אשי מסביר לא צריכא דדיירי בחצר אחד, פשט ס'איז דא דא צוויי שכנים אירע וואס זיי זאגן אונז האבן נישט געזעהן און אונז האבן נישט געהערט אז ס'איז געווען דא א קידושין, און ממילא מהו דתימא וואלט איך אפשר געמיינט אז אם איתא דנתקדשה קלא אית לה למילתא אז טאמער עס וואלט ווען געווען א קידושין וואלטן אוודאי די שכנים געהערט, קא משמע לן דאס איז די חידוש פון די רישא פון די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי אז דעבדי אינשי דמקדשי בצנעה, ס'מאכט זיך אמאל מענטשן וואס מאכן קידושין בצנעה, און ממילא איז נישט קיין ראיה אז אירע שכנים האבן נישט געהערט פון די קידושין, און ס'קומט אויס אז ס'איז דא צוויי עדים וואס האבן קלאר געזען די קידושין, נעמט מען אן די עדות, און קיינער איז דאך זיי נישט מכחיש, און ממילא די פרוי מקודשת, און טאמער זי האט חתונה מיט א צווייטן איז אוודאי תצא. דאס איז די רישא פון די ברייתא. ווייטער די סיפא, זאגט רב אשי רעדט זיך שניים אומרים ראינוה שנתגרשה, און שניים אומרים לא ראינוה שנתגרשה, הרי זה לא תנשא ואם נישאת לא תצא. פשט די סיפא רעדט זיך אויך אזא סארט ציור, צוויי עדים זאגן אונז האמיר קלאר געזען אז די פרוי האט גע'גט'ט, די אנדערע צוויי עדים זאגן אונז האמיר נישט געזען א גט, זיי טענה'ן זיך נישט, זיי זאגן נישט קלאר ס'איז נישט געווען א גט, זיי זאגן סך הכל אונז האמיר נישט געזען, וואס ביי אזא ציור זאגט די ברייתא היות ס'איז דא צוויי עדים, וואס האבן געזען א גט, נעמט מען אן די פרוי איז גע'גט, און ממילא ואם נישאת לא תצא אז זי האט חתונה מיט א צווייטן, דארף זי אים נישט אפלאזן. איי פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן, אף על גב דדיירי בחצר אחד היינו הך, וואס דא וועסטו אויך זאגן די זעלבע חידוש, אז ס'רעדט זיך אז ס'איז דא שכנים דא און די שכנים זאגן זיי האבן נישט געזען, און פון דעם איז נישט קיין ראיה, מ'האט דאך שוין די חידוש געזען אין די רישא, זאגט די גמרא ניין, ס'איז דא א חידוש אין די סיפא אויך.

און טאקע טאמער זי האט חתונה לא תצא, איי אויב אזוי, רש"י רעדט אויס לכאורה זאל די פרוי לכתחילה אויך קענען גיין חתונה האבן, איז דא זאגט רש"י ניין לכתחילה נישט, ווייל ווי נישט ווי ס'איז דא דא א געוויסע לזות שפתיים טייטש מענטשן וועלן רעדן, וואס איז טאקע פשט אז די שכנים האבן נישט געהערט, ס'שמעקט זיך עפעס נישט גוט, מילא לכתחילה זאל זי נישט גיין חתונה האבן אבער טאמער זי האט חתונה געהאט אוודאי לא תצא ווייל ווי נישט ווי, זי האט דא כשר'ע עדים אז זי האט זיך געגעט. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן אין די משנה, ואם משנשאת באו עדים לא תצא. פשט אזוי, לאמיר איבערגיין בקצרה די משנה. אונז האבן געזעהן אין די משנה צוויי ציורים. קודם האט די משנה גערעדט פון א ציור וואס א פרוי זאגט האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני. א פרוי זאגט איך בין געווען א אשת איש און מ'האט מיר געגעט. האט מען געזעהן הפה שאסר הוא הפה שהתיר. די פרוי איז באגלייבט. אבער די משנה האט געזאגט וואס איז טאמער ס'דא עדים אז זי איז אן אשת איש? דעמאלטס האט נישט די פרוי די הפה שאסר, און במילא איז זי מער נישט באגלייבט צו זאגן גרושה אני. דאס איז געווען די רישא פון די משנה. שפעטער האט מען געזען אין די סיפא פון די משנה אן ענליכע ציור, אז טאמער א פרוי זאגט נשביתי וטהורה אני, גוים האבן מיר געפאנגען און זיי האבן נישט געוואוינט מיט מיר, איז זי באגלייבט ווייל הפה שאסר הוא הפה שהתיר, אבער טאמער ס'איז געווען עדים וואס מ'האט איר געפאנגען, איז זי מער נישט באגלייבט צו זאגן טהורה אני, ווייל זי האט נישט די הפה שאסר הוא הפה שהתיר, איז נאכדעם האט די משנה אויסגעפירט, ואם משנשאת באו עדים, טאמער נאכן חתונה איז געקומען עדים, פשט טאמער די פרוי האט זיך באנוצט מיטן הפה שאסר חתונה צו האבן, און נאר נאכדעם איז געקומען עדים, דעמאלטס הרי זו לא תצא, צווינגט מען איר זיך נישט צו גט'ן פון איר מאן, אזוי האבן מיר געזען, איז למעשה, קען מען טייטשן די לעצטע שטיקל אז דאס גייט ארויף אויף די רישא, אדער מען קען טייטשן עס גייט ארויף אויף די סיפא, ברענגט טאקע די גמרא א מחלוקת. ר' אושעיא, מתני לה ארישא, פשט ר' אושעיא האט גורס געווען אז דער שטיקל גייט ארויף אויפן רישא, און ממילא קומט אויס אז די משנה זאגט אונז אזוי, א פרוי וואס האט א פה שאסר איז באגלייבט צו זאגן גרושה אני, א פרוי וואס האט נישט א פה שאסר, ס'איז געקומען עדים, איז נישט באגלייבט צו זאגן גרושה אני, איז אויף דעם איז די משנה מוסיף לויט ר' אושעיא, וואס איז טאמער א פרוי האט געהאט א פה שאסר, זי איז געקומען, זי האט געזאגט אשת איש הייתי, וגרושה אני, זי האט א פה שאסר און מען גלייבט איר, און טאקע זי באנוצט זיך מיטן הפה שאסר, און זי גייט און זי האט חתונה מיט א צווייטע מאן, וואס איז טאמער יעצט קומען אן עדים זאגן אז זי איז געווען אן אשת איש, פשט יעצט נאך איר חתונה נאך איר צווייטע חתונה האט זי פארלוירן די הפה שאסר, איז אויף דעם האט די משנה געזאגט לא תצא, אפילו זי האט מער נישט די הפה שאסר דארף זי נישט אפלאזן דעם צווייטן מאן. פארוואס וועלן מיר באלד זען? אזוי זאגט ר' אושעיא. רבה בר אבין מתני לה אסיפא. רבה בר אבין זאגט ניין, ס'גייט ארויף אויפן סיפא. דאס וואס מ'האט געזען אין די סיפא, אז א פרוי וואס האט א פה שאסר, איז באגלייבט צו זאגן נשביתי וטהורה אני, אז כ'בין געפאנגען, מ'האט נישט געוואוינט מיט מיר, כ'מעג חתונה מיט א כהן. טאמער אבער זי האט נישט די פה שאסר, טאמער ס'איז דא עדים, טאר זי נישט חתונה האבן מיט א כהן, איז אויף דעם קומט די סיפא פון די משנה, אז טאמער א פרוי האט זיך באנוצט מיטן הפה שאסר חתונה צו האבן מיט א כהן, און נאכדעם האבן זיך אנגערוקט עדים דא, צווינגט מען איר זיך נישט צו גט'ן פונעם כהן, אזוי זאגט רבה בר אבין. זאגט אונז די גמרא, מאן דמתני לה ארישא, כל שכן אסיפא, דבשבויה הקילו, פשט לויט רב אושעיא וואס רב אושעיא האלט אפילו אן אשת איש, נאכדעם וואס ווי זי פארלירט די הפה שאסר טאמער זי האט חתונה געהאט צווינגט מען איר זיך נישט צו גט'ן, איז כל שכן א שבויה, כל שכן ביי די סיפא, ווייל די סיפא וואס איז די איסור פון די פרוי חתונה צו האבן מיט א כהן, ס'איז סך הכל א דרבנן, ווייל ס'איז דאך גארנישט אזוי קלאר אז א גוי האט געוואוינט מיט איר ס'איז נאר א חשש, און מילא טאמער אין די רישא זאגט מען די פרוי קען בלייבן מיטן מאן, כל שכן אין די סיפא, אבער פארקערט זאגט די גמרא, לויט רבה בר אבין, ומאן דמתני לה אסיפא, אבל ארישא לא, רבה בר אבין וועט אוודאי האלטן אז אין די רישא איז נישט דא די קולא, פשט נאר ביי דרבנן זאגט מען די קולא, אבער ביי דאורייתא ביי חייבי מיתות, אן אשת איש וואס האט חתונה געהאט מיט א פה שאסר און נאכדעם האט זי פארלוירן די פה שאסר, אוודאי וועט ער האלטן אז די פרוי דארף זיך גט'ן אז תצא. קומט אויס למעשה אז אונז האמער דא א מחלוקת צווישן ר' אושעיא און רבה בר אבין, וואס געשעהן טאקע ביי אן אשת איש וואס האט חתונה געהאט מיט א פה שאסר און נאכדעם האט זי פארלוירן די פה שאסר, לויט ר' אושעיא קען זי בלייבן מיטן מאן, און לויט רבה בר אבין מוז זי זיך יעצט גט'ן. איז די גמרא וויל פארשטיין וואס איז די מחלוקת דא צווישן ר' אושעיא און רבה בר אבין, זאגט די גמרא לימא בדרב המנונא קמיפלגי, לכאורה קען מען זאגן אז זיי קריגן זיך דא אין א רב המנונא. ס'דא א באקאנטע רב המנונא וואס רב המנונא זאגט אז א פרוי וואס זאגט פאר איר מאן אין פנים אריין גירשתני דו האסט מיך גע'גט, זאגט רב המנונא זי איז באגלייבט פארוואס? ווייל ס'דא א חזקה אין אישה מעיזה פניה בפני בעלה, א פרוי האט נישט אן אזא מין עזות פנים זאגן פאר איר מאן א ליגנט אז דו האסט מיך גע'גט, און מילא איז סתם אזוי האט יעדע פרוי א נאמנות צו זאגן פאר איר מאן דו האסט מיך גע'גט, איז מיט דעם וויל די גמרא מסביר זיין די מחלוקת דא, צווישן רב אושעיא און רבה בר אבין אז וואס? אז דמאן דמתני לה ארישא אית ליה דרב המנונא, פשט, רב אושעיא האלט ווי רב המנונא, רב אושעיא האלט אז יעדע פרוי איז באגלייבט צו זאגן גירשתני, זי באגלייבט צו זאגן פאר איר מאן דו האסט מיך גע'גט, און פאר דעם זאגט רב אושעיא אז אפילו נאך דעם וואס די פרוי האט פארלוירן איר הפה שאסר, צווינגט מען איר זיך נישט צו גט'ן פונעם צווייטן מאן, ווייל סתם אזוי א פרוי האט א נאמנות צו זאגן גירשתני, אפילו אן א פה שאסר, אזוי ווי רב המנונא האט געזאגט, איי אלע מפרשים שטעלן זיך וואסער צושטעל איז דאס, רב המנונא האט גערעדט ווען א פרוי זאגט פארן מאן אין פנים אריין גירשתני, דארט איז דא א חזקה אז אין אישה מעיזה פניה בפני בעלה, אבער דא וואס די מאן איז נישט דא, ווי איז דא די חזקה? איז זאגן טאקע די מפרשים אז דאס איז טאקע די טעם פארוואס מען זאגט נישט לכתחילה זי מעג חתונה האבן, לכתחילה קען זי נישט גיין חתונה האבן, אבער בדיעבד אם ניסת איז לא תצא, דאס אזוי האלט רב אושעיא, ומאן דמתני לה אסיפא, מה שאין כן רבה בר אבין, לית ליה דרב המנונא, האלט נישט ווי די דין פון רב המנונא, ער האלט נישט אז א פרוי איז באגלייבט צו זאגן גירשתני, און במילא פאר דעם זאגט ער אז ווי לאנג זי האט די הפה שאסר קען זי וואוינען מיטן צווייטן מאן, אבער נאכדעם וואס זי האט פארלוירן די הפה שאסר איז זי מער נישט באגלייבט צו זאגן גירשתני דארף זי אפלאזן די צווייטע מאן, אזוי וויל די גמרא מסביר זיין די מחלוקת, זאגט די גמרא לא, ס'מוז נישט זיין דכולי עלמא אית ליה דרב המנונא, מען קען אוודאי זאגן אז יעדער האלט כשיטת רב המנונא, פשט ווען א פרוי זאגט פאר איר מאן אין פנים אריין דו האסט מיך גע'גט גירשתני, אוודאי זי באגלייבט, נאר וואס? והכא בהא קא מיפלגי, דא איז די מחלוקת אזוי, דמר סבר כי איתמר דרב המנונא בפניו, אבל שלא בפניו מעיזה פשט לויט רבה בר אבין, רבה בר אבין האלט אז די נאמנות פון א פרוי צו זאגן גירשתני דאס איז נאר ווען דער מאן איז דא, אז דער מאן איז דא קען זי אים אין פנים אריין זאגן גירשתני און דארט איז דא א חזקה אז זי איז נישט קיין עזות פנים, אבער טאמער דער מאן איז נישט דא האט זי נישט די נאמנות, און פארדעם זאגט רבה בר אבין אז סיי זי האט נישט די נאמנות און סיי זי האט נישט די נאמנות פון הפה שאסר, אוודאי דארף זי אפלאזן דעם צווייטן מאן, און מר סבר, ר' אושעיא האלט ניין, שלא בפניו נמי אינה מעיזה, אפילו אז דער מאן איז נישט דא האט א פרוי אויך נישט אזא חוצפה, און ממילא סתם אזוי האט א פרוי א נאמנות צו זאגן מיין מאן האט מיך גע'גט, ווייל אפילו דער מאן איז נישט דא ער וועט דאך באלד אנקומען וואס וועט זי דעמאלט זאגן, זי וועט דאך אים מוזן זאגן אין פנים אריין האסט מיך גע'גט און ממילא האלט ר' אושעיא אז סתם אזוי האט א פרוי אזא נאמנות, קומט אויס אז אפילו נאכדעם וואס זי פארלירט איר הפה שאסר, טאמער זי האט חתונה געהאט, מוז זי זיך נישט גט'ן פונעם צווייטן מאן. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה, דאס וואס מען האט יעצט געזען, ואם משנישאת באו עדים וכו', אז טאמער די פרוי האט חתונה געהאט, איז נאך זי האט חתונה געהאט, קומען עדים, זי פארלירט איר פה שאסר, דארף זי זיך נישט גט'ן פונעם צווייטן מאן, אזוי האבן מיר געלערנט ביז אהער. זאגט די גמרא, אמר אבוה דשמואל, אבוה דשמואל לייגט דא צו א נקודה, אין פשטות פון רש"י איז משמע אז אבוה דשמואל האט געלערנט כשיטת רבה בר אבין, פשט ער האט געלערנט אז דער שטיקל פון די משנה גייט ארויף אויף די צווייטע צורה, אויף א צורה וואס א פרוי איז געפאנגען געווארן און זי האט זיך באנוצט מיטן הפה שאסר חתונה צו האבן מיט א כהן, און נאכדעם איז געקומען עדים, איז אויף דעם האט די משנה געזאגט זי דארף נישט אפלאזן די מאן, זאגט אבוה דשמואל, לא נישאת נישאת ממש, פשט לאו דווקא אז זי האט שוין חתונה געהאט מיטן כהן, אלא כיוון שהתירוה לינשא אף על פי שלא נישאת. פשט טאמער א פרוי איז געקומען אין בית דין אריין און זי האט געזאגט פארן בית דין מען האט מיר געפאנגען און מען האט מיר נישט בועל געווען פשט זי האט זיך באנוצט דא מיטן הפה שאסר און בית דין האט איר געזאגט גוט האסט א פה שאסר מעגסט גיין חתונה האבן מיט א כהן און זי האט נאכנישט חתונה געהאט מיט א כהן נאר יעצט רוקן זיך אן עדים זאגט אבוה דשמואל צו שפעט אפילו די עדים זענען יעצט אנגעקומען זי האט שוין א היתר צו חתונה האבן מיט א כהן און זי בלייבט מיט דעם היתר איי פרעגט די גמרא והא לא תצא קתני אין די משנה איז געשטאנען לא תצא, איז משמע אז ס'רעדט זיך דווקא נאכדעם וואס זי האט חתונה געהאט מיטן כהן, זאגט די גמרא ניין, לא תצא מהיתרה הראשון, פשט אז זי גייט נישט ארויס פון איר ארגינעלע היתר, נאכדעם וואס בית דין האט איר מתיר געווען מיטן הפה שאסר חתונה צו האבן מיט א כהן, בלייבט זי מיטן היתר. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמרה נשביתי וטהורה אני, ויש לי עדים שטהורה אני, פשט, דא רעדט זיך א פרוי קומט אין בית דין, זי זאגט מען האט מיך געפאנגען און מען האט נישט געוואוינט מיט מיר, זי האט א פה שאסר, אבער זי לייגט צו אז כ'האב עדים וואס ווייסן אויך אז מען האט מיר געפאנגען און אז קיינער האט נישט געוואוינט מיט מיר, איז זאגט די ברייתא אין אומרים נמתין עד שיבואו עדים, זאגט מען נישט לאמיר ווארטן ביז די עדים וועלן אנקומען ניין, אלא מתירין אותה מיד, מען זאגט איר גראד דו מעגסט גיין חתונה האבן מיט א כהן פארוואס? ווייל הפה שאסר הוא הפה שהתיר ממילא געבט מען איר א היתר צו חתונה האבן, וואס איז טאמער התירוה לינשא מען האט איר געגעבן דעם היתר ואחר כך באו עדים ואמרו און יעצט רוקן זיך אן אירע עדים און זיי זאגן כ'ווייס נישט וואס די פרוי רעדט, טאקע אונז האמיר געזען אז מען האט געפאנגען די פרוי אבער לא ידענו אונז ווייסן נישט פון אזא זאך אז די גוים האבן נישט געוואוינט מיט איר איז פון דעסטוועגן זאגט די ברייתא היות וואס מען האט איר שוין מתיר געווען חתונה צו האבן מיטן כהן הרי זו לא תצא און דא מיינט פארשטייט זיך הרי זו לא תצא לא תצא מהיתרה הראשון אז זי בלייבט מיטן היתר אבער זאגט די ברייתא ואם באו עדי טומאה, טאמער עס קומען קלארע עדים אז א גוי האט געוואוינט מיט איר, דעמאלטס אפילו יש לה כמה בנים תצא, אפילו זי האט אפאר קינדער פונעם כהן, דארף זי אפלאזן די מאן ווייל ווי נישט ווי דא דא עדים אז די גוים האבן געזינדיגט מיט איר. זאגט די גמרא ווייטער. הנהו שבוייתא דאתיין לנהרדעא, עס איז געווען א מעשה פון אידישע מיידלעך וואס גוים האבן געפאנגען, און די גוים האבן געברענגט די מיידלעך צו נהרדעא, כדי מענטשן אידן זאלן זיי אויסלייזן, אותיב אבוה דשמואל נטורי בהדייהו. איז דער טאטע פון שמואל פאר ביז ער ביז ווי וואס ווען ער האט צוזאמגעשטעלט די געלט האט ער געזעצט שומרים אויף די מיידלעך זאלן אויפפאסן אז די גוים זאלן נישט זינדיגן מיט זיי, אמר ליה שמואל, האט שמואל געפרעגט פארן טאטן, ועד האידנא מאן נטרינהו, און ביז יעצט ווער האט זיי ווער האט אויפגעפאסט אויף זיי, פשט אפילו אז יעצט פאסט מען אויף אויף זיי ווער זאגט אז די גוים האבן נישט געזינדיגט מיט זיי ביז יעצט, אמר ליה, האט דער טאטע פון שמואל אים געזאגט, אילו בנתך הוויין, מי הוית מזלזל בהו כולי האי? ווען דאס וואלט געווען דיינע טעכטער וואלסטו אויך אזוי מזלזל געווען אין זיי? פשט וואס א חילוק וואס איז געווען, למעשה דארף מען אויפפאסן אז יעצט זאלן לפחות די גוים נישט זינדיגן מיט זיי. איז ווי נישט ווי, דער טאטע פון שמואל האט זיך אזוי אויסגעדרוקט אז ווען דאס וואלט געווען דיינע טעכטער, איז געווען א בחינה פון הואי כשגגה שיוצא מלפני השליט, ס'דא א פסוק אז אפילו א שליט וואס דרוקט זיך עפעס אויס און אפילו ס'איז א טעות א שוגג אז א שליט זאגט עפעס געשענט עס. איז דא אויך די טאטע פון שמואל האט זיך אזוי אויסגעדרוקט, איז טאקע אזוי געשען, ואישתביין בנתיה דמר שמואל, די טעכטער פון שמואל זענען געפאנגען געווארן, ואסקינהו לארעא דישראל, איז די פאנגערס די גוים, האבן זיי ארויף געטראגן קיין ארץ ישראל, כדי צו זען צו ס'איז דא דארט אידן וואס ווילן זיי אויסלייזן, אוקמן לשבויינהו מאבראי, איז די טעכטער פון שמואל האבן גוט געוואוסט וואס גייט דא געשען, זענען זיי געווען קלוג, האבן זיי געזאגט פאר די פאנגערס, ווען מ'איז אנגעקומען דארט אין בית מדרש אין ארץ ישראל, האבן זיי געזאגט פאר די גוים ווארטס אונטן, אונז וועמיר ארויף גיין אין בית מדרש איידער מען זעהט ענק, אונז וויל מען נישט אז די מענטשן פון בית מדרש זאלן ענק זעהן, איז טאקע ועיילי לבי מדרשא דר' חנינא, די מיידלעך זענען אליין ארויף צום בית מדרש ר' חנינא אן די גוים, און הא אמרה נשביתי וטהורה אני, והא אמרה נשביתי וטהורה אני, פשט ס'איז געווען דארט צוויי מיידלעך צוויי טעכטער, יעדעס איינס האט זיך אנגערופן, מען האט מיר געפאנגען, אבער די גוים האבן נישט געוואוינט מיט מיר, פשט די טעכטער דא די מיידלעך האבן געהאט א פה שאסר, איז טאקע שרינהו, רבי חנינא האט זיי מתיר געוועהן חתונה צו האבן מיט כהנים אלץ הפה שאסר הוא הפה שהתיר, סוף עול אתו שבויינהו, צום סוף זענען די גוים ארויף אין בית מדרש, אמר רבי חנינא, רבי חנינא האט געזעהן די פאנגעס די גוים האט ער געזאגט, בנן דמוריין אינון, די טעכטער זענען טעכטער פון א גרויסע מענטש, פון שמואל פון א גרויסע תלמיד חכם, פשט זיי זענען געוועהן זייער קלוג דא, ווייל טאמער זיי וואלטן נישט ארויף אין בית מדרש אליין זיי וואלטן ארויף געקומען מיט די גוים, וואלטן זיי נישט געהאט קיין הפה שאסר, ווייל מען וואלט דאך געזעהן די גוים, יעצט זיי זענען ארויף אליין האבן זיי געהאט הפה שאסר, און זיי האבן געקריגן די היתר חתונה צו האבן מיט א כהן, און אזוי ווי אונז האמיר טאקע געזען אז נאכדעם וואס זיי האבן געקריגן די היתר, אפילו זיי פארלירן שפעטער די הפה שאסר, בלייבן זיי מיטן היתר, איגלאי מילתא דבנתיה דמר שמואל הויין, איז טאקע ס'איז נתברר געווארן אז דאס איז די טעכטער פון שמואל, אמר ליה רב חנינא לרב שמן בר אבא, האט רב חנינא געזאגט צו רב שמן בר אבא געווען א תלמיד דארט אין בית מדרש וואס איז געווען א כהן, האט ער געזאגט פוק איטפל בקרובותיך. גיי זיי מטפל אין דיינע קרובות, פשט ער איז געווען נאנט צו שמואל, ער האט אים געמיינט צו זאגן גיי האב חתונה מיט איינס פון זיי, ביסט א כהן און דו מעגסט חתונה האבן מיט זיי. אמר ליה לר' חנינא, האט ר' שמן בר אבא געזאגט צו ר' חנינא, והא איכא עדים במדינת הים, פשט למעשה ס'איז דא עדים במדינת הים דארט וואו זיי האבן געוואוינט, איז דא עדים וואס האבן געזען אז מ'האט געפאנגען די מיידלעך, און טאמער די עדים וועלן אנקומען, עט די מיידל וואס האט עדות געזאגט אויף זיך זי וועט פארלירן די הפה שאסר, און כ'וועט דארפן גט'ן מיין פרוי, האט ר' חנינא געזאגט דארפסט נישט מורא האבן וועגן דעם, השתא מיהת ליתנהו קמן, יעצט למעשה איז נישט דא קיין עדים, און ממילא איז דא הפה שאסר, איז מעגסטו חתונה האבן, עדים בצד אסתן ותאסר, פשט ס'דא עדים אויפן צפון זייט פונעם וועלט איז טארסטו נישט חתונה, דו דארפסט נישט חושש זיין אז די עדים וועלן קומען, אדערווייל קענסטו זעכער חתונה מיט איר. פרעגט די גמרא אויף די גאנצע מעשה, אז לכאורה איז משמע דא טעמא דלא אתו עדים, אז די איינציגסטע טעם וואס רבי חנינא האט געזאגט פאר דעם תלמיד דא פאר רב שמן בר אבא אז ער מעג חתונה מיט די מיידל איז ווייל ס'נישט דא קיין עדים, אבער הא אתו עדים מיתסרא. ווען די עדים וואלטן ווען אנגעקומען, איז משמע אז ער וואלט נישט געטארט חתונה מיט דעם מיידל. איי והאמר אבוה דשמואל כיון שהתירוה לינשא אף על פי שלא נשאת, אונז האבן מיר דאך געזען אז נאכדעם וואס דא א היתר חתונה צו האבן גייט נישט אוועק די היתר אפילו עס קומען אן עדים. אמר רב אשי, זאגט טאקע רב אשי, אז ר' שמן בר אבא האט נישט געמיינט צו זאגן אז דא עדים אז מען האט געפאנגען, נאר האט גערעדט פון עדי טומאה איתמר, אז קען זיין אז דא עדים וואס האבן געזען ממש ווי זיי האבן געזינדיגט, וואס אויב אזוי האט מען דאך פריערט געזען תצא, איז אויף דעם האט ער חושש געווען, און אויף דעם האט רבי חנינא אויך געזאגט, דארפסט נישט חושש זיין למעשה, יעצט איז נישט דא קיין עדים, קענסט אוודאי חתונה מיטן מיידל. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, שתי נשים שנשבו, טאמער מען האט געפאנגען צוויי פרויען, גוים האבן געפאנגען צוויי פרויען, און דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס דא עדים וואס האבן געזען מען האט זיי געפאנגען, פשט, די פרויען האבן נישט הפה שאסר דא, און זאת אומרת נשביתי וטהורה אני וזאת אומרת נשביתי וטהורה אני, יעדע פרוי זאגט איך בין טהור, די גוי האט נישט געוואוינט מיט מיר, האט מען דאך שוין געזען אינן נאמנות, די פרויען זענען נישט באגלייבט פארוואס ווייל זיי האבן נישט א פה שאסר, וואס איז אבער טאמער זאגט די משנה ובזמן שהן מעידות זו את זו, טאמער יעדע פרוי זאגט עדות אויף איר חבר'טע אז איר חבר'טע האט נישט געזינדיגט, דעמאלטס הרי אלו נאמנות, דעמאלטס איז דא א נאמנות, ווייל אזוי ווי מ'וועט טאקע זען דף כז, אז חזל האבן שפעציעל מיקל געווען ביי די סארט עדות, ביי א עד וואס זאגט עדות אז א פרוי האט נישט געוואוינט מיט א גוי האט נישט געוואוינט מיט דער וואס האט איר געפאנגען, אז חזל האבן געגלייבט אפילו אן עבד אפילו א שפחה, און די זעלבע זאך חזל האבן אפילו געגלייבט א פרוי, און במילא די פרוי קען נישט עדות זאגן אויף זיך אז זי האט נישט געזינדיגט, אבער אויפן חבר'טע איז זי באגלייבט עדות צו זאגן, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, איז גייען מיר זעהן דא אין די ברייתא פיר ציורים, הייבט אן די ברייתא מיט די ערשטע ציור, טאמער א פרוי זאגט אני טמאה וחברתי טהורה, איך בין טמא, די גוי האט געוואוינט מיט מיר, דער וואס האט מיר געפאנגען, אבער מיין חבר'טע איז טהור, די גוי האט נישט געוואוינט מיט איר, נאמנת, איז די פרוי באגלייבט סיי אויף זיך סיי אויפן חבר'טע, ווייטער די צווייטע ציור זאגט די ברייתא, באלד וועט מיר זעהן די גמרא וועט מסביר זיין די אלע ציורים, די צווייטע ציור, טאמער א פרוי זאגט אני טהורה וחברתי טמאה, איך בין טהור, אבער מיין חבר'טע איז טמא, מיט מיין חבר'טע האבן די גוים געוואוינט, אינה נאמנת, איז די פרוי נישט באגלייבט נישט אויף זיך און אויך נישט אויפן חבר'טע. טאמער א פרוי זאגט אני וחברתי טמאה, אז ביידע זענען טמא, די גוי האט געוואוינט מיט ביידע, איז נאמנת על עצמה ואינה נאמנת על חברתה, זי באגלייבט אויף זיך, נישט אויפן חבר'טע. טאמער א פרוי זאגט אני וחברתי טהורה, אונז ביידע זעמער טהור, ביידע האבן נישט געוואוינט מיט א גוי, איז נאמנת על חברתה, ואינה נאמנת על עצמה, איז זי באגלייבט אויפן חבר'טע און נישט אויף זיך. גייט יעצט די גמרא צו נעמען די אלע פיר ציורים פון די ברייתא. איז די ערשטע ציור איז די גמרא בכלל נישט דן אין דעם, ווייל דאס איז דברים פשוטים. די ערשטע ציור שטימט זייער גוט, ס'רעדט זיך א פרוי וואס זאגט אני טמאה וחברתי טהורה, אז איך בין טמא און מיין חבר'טע איז טהור, איז אוודאי די פרוי באגלייבט, ווייל ווי מען האט דאך שוין געזען אז אויף זיך אליין אוודאי קען זי זאגן אני טמאה, פשט אפילו אז ס'איז נישט דא קיין עדים אז מען האט זי געפאנגען אפילו די פרוי וואלט ווען געהאט א פה שאסר, אבער ווי נישט ווי, זי זאגט אני טמאה, און מען האט דאך שוין געזען שויה אנפשיה חתיכה דאיסורא, א מענטש קען זאגן אויף זיך אז איך בין אסור, איז פארשטייט זיך מען גלייבט א פרוי וואס זאגט אני טמאה, און די זעלבע זאך דאס וואס זי זאגט וחברתי טהורה, אז איר חבר'טע איז טהור האט מען דאך טאקע געזען אין די משנה אז א פרוי איז באגלייבט עדות צו זאגן אויף אן אנדערע פרוי, אז זי איז טהורה, און ממילא אפילו אז ס'איז דא עדים אז מ'האט זי געפאנגען, קען זי עדות זאגן אויף איר חבר'טע אז איר חבר'טע איז טהור, איז די ערשטע ציור פארשטייט מען, הייבט אן די גמרא דן צו זיין פונעם צווייטן ציור, אמר מר, מ'האט מיר געזען אין די ברייתא די צווייטע ציור אז ווען א פרוי זאגט אני טהורה וחברתי טמאה, אז איך בין טהור, די חבר'טע איז טמא, די חבר'טע האט געוואוינט מיט א גוי, איז אינה נאמנת האט די ברייתא געזאגט זי איז אינגאנצן נישט באגלייבט נישט אויף זיך נישט אויף איר חבר'טע, פרעגט די גמרא היכי דמי. ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא? אי דליכא עדים, טאמער ס'איז נישט דא קיין עדים וואס האבן געזעהן אז מ'האט זיי געפאנגען, פשט די פרוי האט דא א פה שאסר, איז על עצמה אמאי לא מהימנא, נשביתי וטהורה אני קאמרה, איז פארוואס איז זי נישט באגלייבט אויף זיך? א פרוי וואס האט א פה שאסר איז באגלייבט צו זאגן אויף זיך אז זי איז טהורה, איז קען נישט זיין אז דא רעדט זיך אז ס'איז נישט דא קיין עדים, אלא נאר פשיטא דאיכא עדים, מוז אוודאי זיין אז ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס ס'איז יא דא עדים, און ממילא אז ס'איז דא עדים האט זי נישט א פה שאסר, איז פארדעם די חלק וואס זי זאגט אני טהורה איז זי נישט באגלייבט. ווייל זי האט נישט א פה שאסר, ווייטער דאס וואס זי זאגט אויף איר חבר'טע אז די חבר'טע איז טמא איז נישט פשט אינה נאמנת מען גלייבט איר נישט נאר מען זאגט די חבר'טע איז טהור, נישט דאס די נקודה, די נקודה איז ס'גייט מיר נישט אן וואס זי זאגט ווייל די חבר'טע איז סיי ווי סיי טמא ווייל די חבר'טע האט אויך נישט א פה שאסר און ממילא ווילאנג זי זאגט נישט אויף איר חבר'טע אז די חבר'טע איז טהור איז פארשטייט זיך די חבר'טע איז טמא, קומט אויס אויב אזוי אז דאס וואס איז געשטאנען אין די צווייטע ציור אין די ברייתא אני טהורה וחברתי טמאה אינה נאמנת מיינט צו זאגן אז ס'גייט מיר נישט אן וואס זי האט דא צו זאגן ס'איז איבעריגע ווערטער. ווייל דאס וואס זי זאגט אויף זיך טהורה איז זי נישט באגלייבט, און דאס וואס זי זאגט אויפן חבר'טע טמאה גייט מיר נישט אן ווייל די חבר'טע איז טמאה אן איר אויכעט. דאס איז די צווייטע ציור. זאגט די גמרא, אימא מציעתא. איז לאמיר יעצט זען וואס איז געשטאנען די דריטע ציור. די דריטע ציור פון די ברייתא איז געשטאנען, אני וחברתי טמאה, אז טאמער א פרוי זאגט סיי אויף זיך, סיי אויפן חבר'טע אז ביידע זענען טמא ביידע האבן געוואוינט מיט גוים, איז זי באגלייבט אויף זיך נישט אויפן חבר'טע, נאמנת על עצמה ואינה נאמנת על חברתה. יעצט, וואס מיינט דאס אז זי באגלייבט אויף זיך נישט אויפן חבר'טע? איז דא קען מען נישט זאגן אזוי ווי פריערט אז איר ווערטער זענען איבעריג, ווייל דארט, די צווייטע ציור האט מען קען זאגן איר ווערטער זענען איבעריג, ווייל די ברייתא האט געוואלט אנכאפן אזא לשון, א גראדע לשון, אינה נאמנת, אינה נאמנת מיינט איבעריגע ווערטער, אבער דא אז די ברייתא איז מחלק אז זי נישט באגלייבט, אויפן חבר'טע, זי איז יא באגלייבט אויף זיך, איז לכאורה משמע אז נישט באגלייבט אויפן חבר'טע מיינט אז פארקערט, זי זאגט די חבר'טע איז טמא, און מען זאגט איר ביסט נישט באגלייבט נאר די חבר'טע איז טהור, איז אויף דעם פרעגט די גמרא ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא, ואי דאיכא עדים, טאמער דא אויך ביי די דריטע ציור פון די ברייתא וועסטו זאגן אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס ס'איז דא עדים אז מ'האט זיי געפאנגען, איז אמאי לא מהימנא. וואס עפעס איז זי נישט באגלייבט ווען זי זאגט אויפן חבר'טע אז די חבר'טע איז טמא פשט פארוואס איז די חבר'טע טהור ס'איז דאך דא דא עדים אז מ'האט זיי געפאנגען איז וואס עפעס ווער איז מטהר די חבר'טע דא אלא פשיטא דליכא עדים נאר אוודאי מוז מען איינזעצן די דריטע ציור ביי אן אופן וואס ס'איז נישט דא קיין עדים און טאקע ווען ס'איז נישט דא קיין עדים איז אויף זיך אליין קען א פרוי זאגן איך בין טמא ווייל שויא אנפשה חתיכה דאיסורא אבער אויף א חבר'טע גיין עדים זאגן אז די חבר'טע איז טמא זי האט נישט אזא רעכט, ווייל דער דין אז א פרוי קען מטהר זיין א צווייטע פרוי, דארט טאקע האבן חכמים געגעבן א נאמנות, אבער מטמא זיין א צווייטע פרוי דאס נישט, און ממילא קומט אויס אויב אזוי, אז די צווייטע ציור רעדט זיך ביי אן אופן וואס ס'איז דא עדים, און די דריטע ציור רעדט זיך ביי אן אופן וואס ס'איז נישט דא עדים, פרעגט יעצט די גמרא אימא סיפא, לאמיר קוקן אין די פעדער צו, און עס איז אין די פערדע ציור געשטאנען, אז טאמער א פרוי זאגט אני וחברתי טהורה, אז סיי איך סיי די חבר'טע זענען טהורה, איז נאמנת על חברתה ואינה נאמנת על עצמה, איז זי באגלייבט אויפן חבר'טע נישט אויף זיך, איז דא אויך, דא עסטו אויך זאגן א המשך, אז דא רעדט זיך פון אן אופן וואס ס'איז נישט דא קיין עדים, ואי דליכא עדים, טאמער דא איז נישט דא קיין עדים, איז אעצמה אמאי לא מהימנא, און פארוואס איז די פרוי נישט באגלייבט צו זאגן אויף זיך אז זי איז טהורה? ס'איז נישט דא קיין עדים איז דאך דא א פה שאסר, אלא נאר פשיטא דאיכא עדים, נאר אוודאי מוז מען זאגן אז דא רעדט זיך ביי א ציור וואס ס'איז יא דא עדים, און אז ס'איז יא דא עדים איז אויף זיך איז זי נישט באגלייבט ווייל זי האט נישט א פה שאסר, און אויפן חבר'טע איז זי יא באגלייבט אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, ווייל א פרוי קען עדות זאגן אויף א צווייטע פרוי אז מ'האט נישט געוואוינט מיט איר, איז על כל פנים פירט די גמרא אויס די קשיא רישא וסיפא דאיכא עדים, מציעתא דליכא עדים, קומט אויס לכאורה אז די צווייטע ציור און די פערדע ציור רעדט זיך ביי אן אופן וואס ס'איז דא עדים, און די דריטע ציור פונקט אינמיטן רעדט זיך ביי אן אופן וואס איז נישט דא קיין עדים. אמר אביי, זאגט אביי, יא אין, רישא וסיפא דאיכא עדים, מציעתא דליכא עדים. טאקע, די ברייתא רעדט אזא ביי אזא סארט אופן. רב פפא אמר, רב פפא ענטפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט רב פפא כולה דאיכא עדים, ואיכא עד אחד דקא אפיך, איז רב פפא זעצט איין די גאנצע ברייתא טאקע ביי אן אופן וואס ס'איז דא עדים, פשט ס'איז דא עדים וואס האבן געזעהן אז מ'האט געפאנגען די פרוי און א פה שאסר איז דא נישט דא, אבער וואס? רב פפא גייט דא איינזעצן די גאנצע ברייתא אז ס'איז דא אן עד אחד וואס טענה'ט זיך מיט יעדע ווארט וואס די פרוי האט צו זאגן, וואס די פרוי זאגט, זאגט ער פונקט פארקערט, און ממילא מיט דעם איז רב פפא מסביר די גאנצע ברייתא, און רב פפא הייבט אן ביים ערשטן ציור, אמרה אני טמאה וחברתי טהורה, ווען די פרוי זאגט איך בין טמא, איך האב געוואוינט מיטן גוי, אבער די חבר'טע נישט, וואס ביי אזא ציור האמיר געזען אין די ברייתא אז די פרוי איז באגלייבט סיי אויף זיך, סיי אויפן חבר'טע, זאגט רב פפא, דא רעדט זיך ביי א ציור אז א עד אחד טענה'ט זיך מיטן פרוי, פשט אז די פרוי זאגט אני טמאה וחברתי טהורה, שטייט דא אן עד אחד קעגן איר און זאגט פונקט פארקערט, ואמר לה עד אחד,

ס'דא א שפעציעלע נאמנות וואס חז"ל האבן געגלייבט פאר א מענטש, פאר א פרוי, פאר ווער ס'זאל נאר נישט זיין, צו מטהר זיין א פרוי וואס מ'האט געפאנגען, איז די שפעציעלע נאמנות ווער האט? די פרוי האט די נאמנות, ווייל די פרוי איז דאך די וואס טענה'ט אז מיין חבר'טע איז טהור, מה שאין כן די עד אחד וואס טענה'ט זיך מיט איר און זאגט אז די חבר'טע איז טמא, ער האט נישט די נאמנות. און אזוי ווי מען האט שוין געזען אז ווען חז"ל געבן א שפעציעלע נאמנות פאר א מענטש קוקט מען עס אן ממש ווי צוויי עדים, קומט אויס אז די עדות פון די פרוי קוקט מען אן ווי צוויי, די עדות פון די עד אחד קוקט מען נאר אן ווי איינס, גלייבט מען נישט דעם עד אחד, און ממילא ביי די אופן טאקע די פרוי באגלייבט אויף ביידע זאכן וואס זי זאגט, סיי אויף זיך אליין אלס שוית אנפשך חתיכה דאיסורא, און סיי אויף די חבר'טע, ווייל זי האט א שפעציעלע נאמנות עדות צו זאגן אז די חבר'טע איז טהור. ווייטער די צווייטע ציור. די צווייטע ציור האבן מיר געזען אין די ברייתא אז ווען א פרוי זאגט אני טהורה וחברתי טמאה איז זי נישט באגלייבט נישט אויף זיך נישט אויף איר חבר'טע. זאגט רב פפא דא אויך רעדט זיך ביי א ציור וואס עס שטייט א עד אחד קעגן איבער און טענה'ט זיך מיט יעדע זאך וואס די פרוי זאגט. ואומר לה עד אחד די עד אחד זאגט פונקט פארקערט את טמאה וחברתך טהורה דו ביסט טמא און דיין חבר'טע איז טהור. איז דא האבן מיר געזען די פרוי איז נישט באגלייבט פארוואס? ווייל איהי כיוון דאיכא עדים לאו כל כמינה, זי, אוודאי קען זי נישט זאגן אויף זיך אליין זי איז טהור, ווייל ווי נישט ווי, זי האט נישט דעם הפה שאסר דא, ס'איז דא דא עדים וואס האבן געזעהן אז מ'האט זי געפאנגען, איז קען זי זיך נישט אליין מתיר זיין, און דאס איז פשוט. ווייטער דאס וואס זי זאגט אויפ'ן חבר'טע אז די חבר'טע איז טמא, איז זי אויך נישט באגלייבט פארוואס? ווייל ווי נישט ווי די חבר'טע האט א עד אחד וואס זאגט עדות אז זי איז טהור, איז חברתה משתריא אפומא דעד, ווי נישט ווי האט מען דאך געזעהן חזל האבן געגעבן א שפעציעלע נאמנות אפילו פאר א עד אחד אפילו פאר א פרוי, און ממילא דא טאקע די פרוי זאגט אז די חבר'טע איז טמא, אבער די חבר'טע האט דאך א עד אחד וואס זאגט זי איז טהור, איז די חבר'טע עט זיין טהור, די חבר'טע עט מעגן חתונה האבן מיט א כהן, על סמך דעם עד אחד, און די חידוש דא פון די צווייטע ציור איז, אז אפילו די עד אחד איז נישט געווען אין געפענגעניש צוזאמען מיט די פרוי, איז אפשר וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז די שפעציעלע נאמנות געבט מען נאר פאר אזא איינער וואס איז געווען אין געפענגעניש, דאס איז די חידוש וואס ס'איז נישט אזוי אז אפילו ס'איז דא סתם א עד אחד וואס זאגט אז די חבר'טע איז טהור גלייבט מען אים אויך, דאס איז די צווייטע ציור, ווייטער די דריטע ציור פון די ברייתא האט מען געזען אני וחברתי טמאה אז טאמער א פרוי זאגט סיי אויף זיך סיי אויפן חבר'טע אז ביידע זענען טמא האט מען געזען האט די ברייתא געזאגט אז אויף זיך איז זי באגלייבט אויפן חבר'טע נישט. זאגט רב פפא דא רעדט זיך אויך ביי אן אופן אז ס'איז דא א עד אחד וואס טענה'ט זיך מיט איר, ואמר לה עד אחד, עד אחד זאגט פונקט פארקערט פון איר, את וחברתך טהורה, ביידע פון ענק זענען טהור, יעצט בעצם ברגע וואס ס'איז דא א עד אחד וואס זאגט ביידע זענען טהור, וואלט מען זיך געקענט פארלאזן אויף אים, ביידע וואלטן זיך געקענט פארלאזן אויף אים, און ביידע וואלטן לכאורה געמעגט חתונה האבן מיט כהנים, נאר וואס, היות וואס די פרוי זאגט אויף זיך אליין איך בין טמא, איז איהי שויתה לנפשה חתיכה דאיסורא, חברתה משתריא אפומא דעד, זי אליין האט זיך גע'אסר'ט, אבער די חבר'טע? די חבר'טע עט מעגן חתונה האבן מיט א כהן על סמך דעם עד אחד. איי פרעגט די גמרא, הא תו למה לי, היינו רישא, וואס דארף מען די גאנצע דריטע ציור? ביידע די חידושים, סיי שויתה לנפשה חתיכה דאיסורא, און סיי אז מען גלייבט עד אחד, ביידע די חידושים ווייסט מען שוין פון די ערשטע צוויי ציורים. פון די ערשטע ציור האט מען דאך געזען די עיקר חידוש איז, אז שויתה לנפשה חתיכה דאיסורא, און פון די צווייטע ציור די עיקר חידוש איז אז די עד אחד האט א נאמנות, איז וואס דארף מען בכלל דעם דריטן ציור? און ווי רש"י זאגט היינו רישא רישא מיינט די ערשטע צוויי ציורים, ביידע ווערט צוזאמען גערופן די רישא, איז על כל פנים וואס דארף מען די דריטע ציור, די אלע חידושים ווייסט מען שוין פון די ערשטע צוויי צירים? ענטפערט די גמרא ניין, מהו דתימא, הני תרוייהו טהורות נינהו, אז אפשר וואלט איך געזאגט ביי דער דריטער ציור איז בעצם זענען ביידע טהור. איי ווי קענסטו זאגן ביידע זענען טהור? די פרוי זאגט דאך אויף זיך אליין איך בין טמא, ווייל כ'וואלט געקענט אפשר זאגן אז והאי דקאמרה הכי תמות נפשי עם פלשתים היא דקא עבדה, פשט די פרוי האט פיינט די אנדערע פרוי און ממילא זאגט זי תמות נפשי עם פלשתים פשט איך על ליידן די עיקר איז יענע ליידט אויך, איז פארדעם זאגט זי ליגן, זי זאגט איך בין טמא און מיין חבר'טע איז טמא, און זי זאגט עס כדי אז מ'זאל איר גלייבן אויפן חבר'טע, פאקט זי זיך אויך אריין אין דעם פעקל, אזוי וואלט איך אפשר געקענט זאגן, און ממילא אויב אזוי, אויב טאקע די פרוי איז אזוי צעדרייט אז זי רעדט אזוי, גלייבט מען נישט קיין איין ווארט וואס קומט ארויס פון איר מויל, און לכאורה וואלט מען אפשר געזאגט אז זי איז אפילו נישט נאמן אויף זיך אליין אויך נישט, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די דריטע ציור אז נישט אזוי אז מען זאגט נישט תמות נפשי עם פלשתים אז די פרוי רעדט סתם שטותים, נאר מען זאגט אויף זיך אליין איז די פרוי נאמן, און ממילא אויף זיך אליין שויתה אנפשה חתיכה דאיסורא, אבער אויפן חבר'טע פארשטייט זיך זי נישט נאמן, ווייל אויפן חבר'טע איז דא עד אחד אז די חבר'טע האט נישט געזינדיגט. ווייטער רב פפא מסביר די פערדע ציור, וואס מ'האט געזען די פערדע ציור רעדט זיך ביי אן אופן וואס די פרוי זאגט אני וחברתי טהורה, אז אונז ביידע זענען טהור, וואס אויף דעם האט די ברייתא געזאגט אויף זיך איז זי נישט נאמן, אויפן חבר'טע איז זי יא נאמן, איז דא רעדט זיך אויך ביי אן אופן אז ס'שטייט עד אחד און זאגט פונקט פארקערט פון איר, ואמר לה עד אחד את וחברתך טמאה, עטס זענטס ביידע טמא, איז דא אויכעט איהי כיון דאיכא עדים לאו כל כמינה, אויף זיך אליין זי קען זיך נישט מתיר זיין, ווייל ס'דאך דא עדים וואס האט וואס האבן געזען אז מ'האט זי געפאנגען זי האט נישט קיין הפה שאסר, ווייטער חברתה משתריא אפומא דידה, די חבר'טע העט מעגן חתונה מיט א כהן, ווייל זי אליין זאגט דאך עדות אויף איר חבר'טע און זי האט א נאמנות. איי הא תו למה לי, היינו רישא דרישא, דער חידוש אז א פרוי איז באגלייבט עדות זאגן אויף א צווייטע פרוי אז זי מעג חתונה האבן מיט א כהן, דאס האט מען דאך שוין געזען אין די ערשטע פאל, וואס דארף די ברייתא נאכאמאל זאגן די חידוש אינעם פערטן פאל? ענטפערט די גמרא, דא איז דא א חידוש, ווייל מהו דתימא כי מהימנא במקום דפסלה נפשה, איך וואלט ווען געמיינט אז ווען איז א פרוי באגלייבט צו זאגן אויף א חבר'טע אז די חבר'טע איז טהור, דארט וואו זי זאגט אויף זיך אליין אז זי איז טמא, זי באגלייבט אז די חבר'טע איז טהור, אבל במקום דמכשרא נפשה, אימא לא מהימנא. אבער דארט וואס די פרוי זאגט אז איך מיט די חבר'טע זענען טהור, קען זיין דארט זאל מען איר נישט גלייבן, ווייל קען זיין אז דא דארף מען חושש זיין אז אוודאי די חבר'טע בעצם טמא, די סיבה וואס די פרוי זאגט די חבר'טע איז טהור איז ווייל זי רעדט זיך איין אז זי העט זאגן אויף די חבר'טע זי איז טהור העט מען איר שוין אויך גלייבן אויף זיך אליין, אפשר זאל מען חושש זיין אויף דעם, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די פערדע ציור אז ס'איז נישט אזוי אז אפילו זי זאגט סיי איך סיי די חבר'טע זענען טהור איז אויף די חבר'טע זי באגלייבט אויף זיך אליין נישט.